די גאנצע יהדות החרדית איז אויפגעשאקלט פון די מעשה אין אמעריקע אז ס'האט געקענט געשען אז א אידישע פרוי האט חתונה געהאט בטעות מיט א גוישע מאן און מ'האט נישט מברר געווען צו ער איז א איד צו נישט. אבער אמת מען זעט אין די וואכעדיגע פרשה אז יעקב אבינו האט שוין אין זין געהאט די וויכטיגקייט צו מברר זיין פאר פאר די חתונה די יחוס צו עס איז א אויסגעהאלטענע שידוך צו מען מעג טון די שידוך צו נישט מען זעט קודם אז יעקב אבינו האט געבעטן אז נאך וואס דער אייבערשטער האט אים שוין צוגעזאגט ער גייט זיין מיט אים, האט ער געבעטן ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ער וויל האבן ברויט צו עסן און קליידער אנצוטון, שוין ס'דא אין דעם אסאך פשטים וואס איז פשט אז יעקב אבינו בעט אזוי צוויי פשוט'ע זאכן, ס'דא אין דעם אסאך פשטים וואס ער האט געבעטן, נאר עס קען זיין פשט אז א מענטש קויפט זיך עפעס צו עסן, פארשטייט זיך קוקט ער צו עס איז דא אויף דעם א כשר'ע הכשר, א אויסגעהאלטענע הכשר, ער קוקט אז עס זאל זיין ראוי צו עסן, די זעלבע זאך אויך ווען ער טוט אן ער קויפט א נייע קלייד, פארשטייט זיך דארף מען בודק זיין צו עס איז נישטא קיין שאלה פון שעטנז, איז יעקב אבינו האט געבעטן אז ער גייט יעצט אויפן וועג, ער גייט דאך אויפן וועג צו א שליחות צו חתונה האבן, זאל דער אייבערשטער אים געבן עס זאל זיין ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש זאל זיין תכלית הכשרות, זאל קענען מברר זיין די יחוס פון די פון די פרוי וואס ער גייט חתונה האבן, זאל זיין אזוי ווי לחם לאכול ובגד ללבוש, דאס איז אויך די סיבה פארוואס ביי א גר געפינט מען ביים אוהב גר, זאגט דער אייבערשטער אין פרשת עקב, ואוהב את הגר, לתת לו לחם ושמלה, דער אייבערשטער האט ליב א גר, גיבט אים לחם ושמלה, וואס איז די צוויי זאכן? אזוי ווי לחם ושמלה קען מען מברר זיין די כשרות און מען דארף מברר זיין די כשרות, אזוי אויך א גר וואס איז מער א מענטש וואס קומט אים אונטער צו חתונה האבן מיט מענטשן וואס עס איז נישטא אזוי די יחוס פון פיר דורות אזוי ווי עס דארף צו זיין, די שווערע מברר צו זיין, איז די אייבערשטער געבט אים א שפעציעלע ברכה א שפעציעלע סייעתא דשמיא פאר א גר, ואוהב גר, לתת לו לחם ושמלה, אז די אייבערשטער שיקט אים צו א פאסענדע שידוך פארשטייט זיך און מען דארף טון די ריכטיגע השתדלות צו מברר זיין די כשרות פאר מען מאכט אזא קידושין. די זעלבע זאך זעט מען אויך שפעטער אז יעקב אבינו קומט אן צו די צו די באר, ער טרעפט דארטן פאר די ערשטע מאל רחל, זאגט ער איר, שטייט אין פסוק זייער אינטערעסאנט, אז כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, שטייט די יחוס פון בת לבן אחי אמו, און דעמאלטס שטייט אז ער איז צוגעגאנגען כדי צו מאכן די שידוך אז ער האט געוואוסט יחוס, נאכדעם וואס ער האט געוואוסט וואס די יחוס פון איר איז, אפילו ער האט געזען ברוח הקודש אז זי איז זיין פרוי און שטייט שוין, פארדעם האט ער געוויינט, ער האט שוין געוואוסט זאכן, אבער נאך אלץ דארף מען מברר זיין די יחוס, מ'טאר נישט סומך זיין אויף דעם אויף יענעם, מ'דארף מברר זיין די יחוס, און די זעלבע זאך איז אויך פארקערט אויך, אז ער האט געוואלט צו זאגן פאר רחל אז ער איז די צוגעפאסטע מאן פאר איר, איז אפילו נאכדעם וואס ער האט איר געזאגט, וואס ער האט ער איז צוגעגאנגען וישק יעקב לרחל האט שוין געגעבן א קוש ער האט שוין אלעס געטוהן מקיים געווען וישא את קולו ויבך האט שוין געוויינט אויף זאכן וואס גייען זיין ער האט שוין געוויסט אז דאס איז די ריכטיגע שידוך צוגעפאסט אבער נאך אלץ ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא אז ער איז איר משפחה וכי בן רבקה הוא אז סיי ער איז אחי אביה און סיי וכי בן רבקה ער האט געזאגט די יחוס אז זאל וויסן אז עס איז דא א ריכטיגע יחוס דעמאלס קען מען צוגיין צו די חתונה אן קיין חששות אז חס ושלום קען ארויסקומען פון דעם א מכשול.